זאגט די הייליגע גמרא, האלט מען דף נ"ט עמוד ב', דריי שורות פון אונטן, ממש סוף פונעם עמוד, נ"ט עמוד ב'. איז געשטאנען אין די הייליגע משנה, בנה בית חדש אדער וקנה כלים חדשים, איז געשטאנען א הלכה אז מען מאכט א שהחיינו, א מענטש פרייט זיך, האט שמחת הלב, אויף דעם וואס דער אייבערשטער האט אים מזכה געווען מיט א נייע הויז, אדער מיט נייע כלים, זאכן וואס ברענגען אים א שמחה, נייע בגדים, א נייע קאר, מאכט מען א שהחיינו זאגט די גמרא, אמר רב הונא, מען דארף צולייגן קאפ אביסל, אונז גיימיר דא האבן פארשידענע שיטות, אמר רב הונא האט רב הונא געזאגט, דער עולם האט עס, צוויי שורות פון אונטן, יענקי האסט עס? אמר רב הונא, האט רב הונא געזאגט לא שנו. לא שנו איז די הלכה נישט געזאגט געווארן אלא שאין לו כיוצא בהן אז דער מענטש לאמיר זאגן א מענטש האט באקומען בירושה פון זיין טאטן א קאר און יעצט קויפט ער זיך א נייע קאר טענה'ט רב הונא אז די שמחה ער האט דאך שוין געהאט א קאר סאו די שמחה איז נישט אזוי גרויס אז די שמחה איז נישט אזוי גרויס דוד שמואל דוד שמואל דוד שמואל פרוביר עס נאכאמאל אביסל שטילער. לייבי שטימט? סאו אויב א מענטש אויב א מענטש האט א ירושה אן אויטא און יעצט קויפט ער זיך א נייע קאר ער האט דאך שוין געהאט די מערסעדיס יא? יעצט אז ער קויפט א נייע קאר איז די שמחה נישט אזוי גרויס אז ס'זאל מאכן א שהחיינו אבל יש לו כיוצא בהן אויב ער האט שוין אמאל געהאט א קאר אפילו יעצט קויפט ער זיך אליין ער איז געגאנגען צו די שאפ ער איז געגאנגען צו די דילער האט ער עס אליין געפיקט עפעס א שטיקל שמחה דא באט רב הונא לערנט אז ס'איז נישט גענוג שמחה איז אין צריך לברך א שהחיינו דארף מען נישט מאכן ור' יוחנן אמר אפילו יש לו כיוצא בהן ווייל יעצט קויף איך, ווייל יעצט איז די ערשטע מאל וואס איך פארגין מיך א שיינעם נייעם אויטא אויף מיין אייגענע קאסט, קאסטום מעיד פאר מיר, איז צריך לברך דארף איך יא מאכן א שהחיינו. זאגט אבער די גמרא, מכלל, אז די גאנצע שמועס איז נאר צו ווען כ'האב שוין געהאט בירושה און יעצט קויף איך צום ערשטן מאל צו כ'דארף מאכן שהחיינו אדער נישט. אבער ווען איך קויף צום צווייטן מאל, מכלל דכי קנה, ער האט שוין געהאט אמאל א קאר, וחזר וקנה, יעצט, יעצט פארקויפט ער, יעצט קויפט ער, קויפט ער נאכאמאל א קאר, דברי הכל אין צריך לברך, אזוי קומט אויס לויט די גמרא, ס'איז נישט להלכה, אונז וועלן שוין זען א איכא דאמרי, אבער לויט ווי אונז שטיימער יעצט, קומט אויס אז נאר די ערשטע מאל וואס א מענטש קויפט זיך די ספעציפישע חפץ, ער קויפט זיך צום ערשטן מאל א הויז, און ס'ברענגט אים א שמחה אפילו האט בירושה א הויז פון זיין טאטן דארף מען מאכן א שהחיינו אבער אויב קויפט ער זיין צווייטע הויז זיין דריטע הויז זיין סאמער האום דארף ער קיין שהחיינו נישט מאכן ואיכא דאמרי אנדערע זאגן אז ניין אמר רב הונא לא שנו אלא שלא קנה וחזר וקנה רב הונא לערנט אז דווקא אבל קנה וחזר וקנה אין צריך לברך אין אנדערע ווערטער רב הונא לערנט אויך אז דאס וואס כ'האב בירושה פון מיין טאטן און נאך נישט קיין סיבה איך זאל נישט דארפן מאכן קיין שהחיינו אויב איך קויף, אבער נאר ווען איך קויף צום צווייטן מאל, דעמאלטס דארף איך נישט מאכן קיין שהחיינו, ור' יוחנן אמר אפילו קנה וחזר וקנה צריך לברך אזוי איז די הלכה, א שהחיינו, א מענטש האט א הויז, ער קויפט זיין צווייטע הויז ברענגט עס א גרויסע שמחה, איז להלכה בלייבט אז מען דארף יא מאכן א שהחיינו, זאגט אבער די גמרא מכלל, לויט די איכא דאמרי קומט אויס אז דכי יש לו איז דאס ווען ער האט בירושה די כלים אדער די הויז. פון זיין טאטן וקנה און ער איז געגאנגען קויפן דברי הכל צריך לברך יא דאס איז די חילוק יעצט האמער דריי סארטן מעשות יעצט האמער איין מעשה א מענטש האט גארנישט געהאט ערשטע מאל ער קויפט זיך א הויז אוודאי דארף מאכן שהחיינו צווייטע מעשה איז כ'האב עס בירושה און כ'גיי מיך דעם ערשטע מאל קויפן. דריטע מעשה איז ווען כ'האב שוין געקויפט און איך קויף מיך יעצט צום צווייטן מאל און דאס איז די חילוק צווישן די איכא דאמרי די ערשטע איכא דאמרי און די צווייטע איכא דאמרי גייט אונז די גמרא פרעגן אזוי מכלל לויט די צוויי איכא דאמרי קומט אויס דכי יש לו ווען א מענטש האט בירושה וקנה און ער האט געקויפט דברי הכל צריך לברך, ס'ארט מיך נישט אז ער האט שוין די חפץ, ווייל ס'איז די ערשטע מאל וואס ער קויפט זיך די חפץ איז צריך לברך מיתיבי כ'וועל דיר א קשיא פרעגן פון א ברייתא בנה בית חדש מענטש בויט זיך א נייע הויז ואין לו כיוצא בו האט בכלל נישט אזא הויז אדער קנה כלים חדשים ואין לו כיוצא בו צריך לברך דארף ער מאכן א שהחיינו יש לו כיוצא בו אין צריך לברך דברי ר' מאיר קומט אויס ר' מאיר לערנט אפילו ווען כ'האב בירושה אזא סארט זאך אפילו כ'האב עס נאך קיינמאל נישט געקויפט אליין, איז איינמאל איך האב עס, נישט קיין נפקא מינה ווי אזוי, מאך איך נישט קיין שהחיינו רבי יהודה אומר בין כך ובין כך, צריך לברך. אבער וואס קומט אויס אין די ברייתא, די גאנצע מחלוקת איז, ווען איך האב עס בירושה, אבער אויב האב איך עס שוין אליין געקויפט, און יעצט קויף איך צום צווייטן מאל, איז יעדער איינער מודה, אז איך דארף קיין שהחיינו נישט מאכן, דאס איז די גמרא'ס קשיא, בשלמא ללישנא קמא, לישנא קמא, איז רב הונא כר' מאיר, אונזער רב הונא דא אונטן, דער עולם קען אריינקוקן וואס זאגט. אבל יש לו כיוצא בהם אין צריך לברך שטימט דאך ממש ווי ר' מאיר וואס זאגט אז יש לו כיוצא בהם אין צריך לברך ורבי יוחנן כרבי יהודה אונזער רבי יוחנן דא אונטן אויף עמוד בית וואס זאגט אפילו יש לו כיוצא בהם צריך לברך שטימט ממש ווי רבי יהודה וואס זאגט בין כך ובין כך צריך לברך אלא ללישנא בתרא בשלמא רב הונא כרבי יהודה שטימט ווייטער קוקטס אריין דא אויבן וואס האט רב הונא געזאגט אמר רב הונא אויף די צווייטע שורה. לא שנו אלא שלא קנה וחזר וקנה אבל קנה וחזר וקנה אין צריך לברך גייט אויסקומען אז רב הונא שטימט ווי רבי יהודה ווייל רבי יהודה זאגט דאך אויך אז דאס וואס בין כך און בין כך ארט מיך נישט אבער רבי יהודה איז מסכים אויב קויף איך יעצט צום צווייטן מאל דארף איך נישט מאכן קיין קיין שהחיינו קומט דאך אויס אז רבי יהודה לערנט ממש ווי רב הונא אלא רבי יוחנן דאמר כמאן רבי יוחנן וואס ער איז די גרעסטע מחדש דא, ער זאגט אפילו איך קויף שוין צום צווייטן מאל, שטימט דאך עס נישט מיט ר' מאיר נישט ר' יהודה ווייל זיי קריגן זיך נאר ווען כ'האב שוין בירושה, אבער ווען איך קויף צום צווייטן מאל זענען זיי ביידע מסכים אז קיין שהחיינו מאכט מען נישט, זאגט די גמרא ביסט נישט גערעכט, אמר לך רבי יוחנן הוא הדין דר' יהודה, קנה וחזר וקנה נמי צריך לברך, ר' יהודה איז מסכים צו מיין הלכה אז ווען איך קויף צום צווייטן מאל דארף איך יא מאכן א שהחיינו והא דקא מיפלגי ביש לו וקנה, דאס אז ער קריגט זיך דווקא ווען כ'האב עס באקומען בירושה, וואס איז משמע פון דעם אז ביי קנה וחזר וקנה איז ער מסכים אז מ'דארף נישט מאכן קיין שהחיינו להודיעך כח דר' מאיר, דיך צו ווייזן די ברייתא וויל סטרעטשן די חידוש פון ר' מאיר דאפילו קנה ויש לו. איז אין צריך לברך אז אויף נישט נאר ביי קנה וחזר וקנה לערנט ר' מאיר כ'דארף נישט מאכן קיין שהחיינו, אפילו ווען איך האב עס נאר באקומען בירושה ס'איז די ערשטע מאל איך קויף דארף איך אויך נישט מאכן קיין שהחיינו וכל שכן קנה וחזר וקנה וועט ר' מאיר לערנען אז איך דארף נישט מאכן קיין שהחיינו אבער ר' יהודה אוודאי לערנט אויך ווי ר' יוחנן אז אפילו ביי קנה וחזר וקנה מאכט מען יא אשר חיוני, פרעגט די גמרא, ולפ ל כ ב קנה וחזו ל כרב ד, דיין צורך לברך לידי אחר כוכי דרב י ד, רב י ד איז דאך א מודיע מחדש, און ער זאגט אז ביי קנה וחזו ל קנה דארף מען יא מאכן אשר חיוני, וואס זאגסטו מיר אז די ברייתא כאפט אן די. די מעשה ביי יש לו, אין אנדער ווערטער ביי ירושה, כדי מיך צו לאזן וויסן די חידוש פון ר' מאיר אז אפילו ביי ירושה דארף איך נישט מאכן קיין שהחיינו, לאמיך הערן, קריג דיך ביי קנה וחזר וקנה, און לאמיך וויסן די חידוש פון ר' יהודה אז מען דארף יא מאכן, ענטפערט די גמרא כח דהתירא עדיף ליה, ס'איז א גרויסע יסוד אין ש"ס אז ווען א תנא אז ווען א תנא זאגט אז ער איז מחמיר, מוז נישט זיין אז ער אז אז ער איז זיכער אין זיין שיטה, ער איז מחמיר מחמת ספק, ווייל אזוי זאגט רש"י אין ביצה, אז ער איז נישט קאנווינסד אז ער האט די. די רעכט מתיר צו זיין, איז גייט ער מחמיר זיין, ווען א תנא קומט אבער זאגן אז מען מעג, יא ווען די רב זאגט אז מען מעג איז סאך א שטערקערע פסק ווי ווען די רב זאגט אז מען טאר נישט, ווייל ווען די רב זאגט אז מען טאר נישט קען עס מיינען מהיות טוב, ער לאזט דיך נישט אריין אין קיין שאלות, מילא איז להודיעך כח דר' יהודה עדיף, און, אנטשולדיגטס, כח דהתירא עדיף ליה, קריג איך מיך ביי ר' מאיר וואס ר' מאיר זאגט. אז ווען איך האב עס באקומען בירושה און איך קויף מיך יעצט צום ערשטן מאל דארף איך נישט מאכן קיין שהחיינו איז יעצט וואס אלע אחרונים פרעגן פארוואס איז דאס די קולא ווען ר' מאיר זאגט אז איך דארף נישט מאכן קיין ברכה און איך לאז מיך נישט אריין אין א שאלה פון א ברכה שם שמים לבטלה דאס איז נישט דאס איז נישט די קולא דאס איז די חומרא ער איז מחמיר אויף אויף ער איז מחמיר אויף אויף ברכת שהחיינו ס'איז דא א חידוש פון צל"ח די צל"ח זאגט אז אפילו אז ווען ר' מאיר זאגט

זעהט עס אויס ווי א טובה, אפילו ס'האט, כ'האב דא ענקזייעטיס, כ'האב דא זאכן וואס זארגט מיך פארן צוקונפט, ס'איז נישט קיין נפקא מינה אויב יעצט זעהט עס אויס ווי א רעה, העלפט מיך נישט דאס וואס שפעטער קען אפשר דערפון ארויסקומען א טובה, די תורה איז זיך מייחס נאר צו די הווה, לויט ווי די זאך איז יעצט. זאגט די הייליגע גמרא, היכי דמי, וויאזוי רעדט זיך די פאל וואס דו זאגסט מברך על הרעה מעין על הטובה, ועל הטובה מעין על הרעה, ענטפערט די גמרא כגון דשקל בדקא בארעיה, זיין שטיק ערד איז געווארן פארפלייצט. יעצט די פארפלייצונג האט בעצם אין זיך א מעלה, אז ס'איז געקומען אזויפיל וואסער אז זיין גאנצע ערד איז געווארן זייער נאס און זייער פעט, איז אף על גב דטבא היא לדידיה דמסקא ארעא, ס'איז געווארן, זיין ערד איז געווארן זייער זאט. און מסקא ארעא שירטון ושבחא, און עס איז יעצט געווארן א בעסערע קוואליטעט קרקע, דאס גייט, קומענדיגע יאר גייט דא זיין פירות וואס גייט זיין פון זייער זייער גוטע קוואליטי, אבער השתא מיהא רעה, די היינטיגע שניט איז פארפלייצט געווארן, עס איז אוועק געפארן, מילא מאך איך א ברכה, ברוך דיין האמת, איך קוק עס אן ווי א רעה. ועל הטובה, ווי האב איך א פארקערטע מעשה, היכי דמי, און און ועל הטובה, על הטובה איז איז די חיוב ברכה איז איז איז הטוב והמטיב איז די הלכה איז אפילו ס'קען ארויס קומען דערפון א רעה איז חזל זאגן אז דארפסט דיך נישט זארגן יא מ'דארף זיך זארגן די תירוץ איז אז מ'דארף זיך נישט זארגן פארוואס ווייל רוב זאכן וואס א מענטש זארגט זיך געשענט דארף זיך נישט זארגן ווייל ס'געשענט סייווי נישט א מענטש קען אליינס זעהן אז רוב זאכן וואס ער זארגט זיך האט איז ס'איז דזשאסט נישט געשען מ'קען גיין בתר רוב. איז היכי דמי וויאזוי רעדט זיך דא כגון דאשכח מציאה געקראפן א מציאה איז אף על גב דרעה היא לדידיה עס קען ארויס קומען א פראבלעם דאי שמע בה מלכא די קעניג די אה מארגן דאי שמע בה מלכא אויב די מלכות וועט הערן אז די מענטש האט דא געטראפן א מציאה שקיל לה מיניה טעקס פארוואס געסטו נישט א חלק פון מלכות השתא מיהת טובה היא ווילאנג די איי אר עס קומט נישט קלאפן אויפן טיר איז א טובה דא דארף מען צולייגן א קליינע קנייטש וואס איך האב געזען ארטסקראל רעדט דערפון, זיי האבן נישט געברענגט קיין מראה מקום, באט זיי זענען לכאורה גערעכט, אונז האבן געהאט א גאנצע בלאט ווי אונז האבן מברר געווען אויף די ברכה פון הטוב והמטיב נאר ווען יענער איז א שותף אין מיין שמחה, די גמרא זאגט אז האסט געבוירן א בעיבי, וואס מאכסטו הטוב והמטיב, די תירוץ איז ווייל דיין ווייב פריידט זיך אויך, וכו' וכו' וכו', מ'געהאט דארטן פארשידענע פעלער, וואס טוט זיך דא מיט די מציאה, איז ארטסקראל לייגט צו א קנייטש. אז מ'רעדט ער האט געטראפן א מציאה צוזאמען מיט יענעם, ער וואקט אויף גאס טרעפט א הונדערטער, זאגט ער פאר זיין חבר פיפציג פיפציג, אזא פאל דארף מען מאכן הטוב והמטיב, אפשר העט מען אים איינמאלן אין שטייער מעט עס צונעמען פון אים, דער תירוץ איז אז יעצט ווייסט קיינער נישט דערפון יעצט קען ער מאכן א שווייג. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, איז געשטאנען, ער זאגט עס אויך, ער רעדט דערפון. ער רעדט דערפון? גיי מיר ווייטער, איז געשטאנען אין די משנה, היתה אשתו מעוברת ואמר יהי רצון שתלד הרי זו תפילת שוא, און אונז האבן געלערנט אין די משנה אז תפילה איז נישט נתקן געווארן אויף קיין ניסים, תפילה איז בעט מען אויף נארמאלע זאכן, אויף זאכן וואס בדרך הטבע קענען. ער פירט נישט קיין וועלט אויף א ניסים'דיגע וועג, ער פירט די וועלט אויף א טבע'דיגע וועג, א טבע איז בגימטריא אלקים. איז לאמיר זען, פרעגט די גמרא, ולא מהני רחמי, העלפט נישט קיין רחמים, קען מען נישט בעטן איבערצודרייען פון א זכר אויף נקבה אדער א נקבה א זכר, אפשר קען מען יא? מתיב ר' יוסף, אונז האבן געלערנט א פסוק, ואחר ילדה בת, נאכדעם וואס לאה האט געבוירן אירע זון, איז געבוירן געווארן א טאכטער, ותקרא את שמה דינה, לאה האט א נאמען געגעבן פאר איר טאכטער דינה, פרעגט די גמרא, מאי ואחר? ואחר וואס? ואחר ילדה לאה אמר רב לאחר שדנה לאה דין בעצמה, לאה האט זיך געמאכט א חשבון אזוי, ואמרה האט זי געזאגט אזוי, י"ב שבטים עתידין לצאת מיעקב, זי האט געוואוסט ברוח הקודש אז צוועלף שבטים דארפן ארויסקומען פון איר הייליגן מאן, איז שישה יצאו ממני און זי האלט שוין נאך זעקס, ראובן שמעון לוי יהודה יששכר און זבולון זענען געווען די קינדער פון פון פון יהודה וארבעה מן השפחות נאך פיר יא יעדער פון די פון די שפחות האבן געבוירן צוויי קינדער האט זי זיך געמאכט א חשבון הרי עשרה אם זה זכר זי זעהט זי איז מעוברת געווארן מאכט זי זיך דעם חשבון אויב דער קינד וואס איך טראג יעצט איז נאך א זכר לא תהא אחותי רחל כאחת השפחות, מיין שוועסטער רחל וועט זיין ווייניגער, זי וועט נאר האבן איין קינד. מיד נהפכה לבת, איז האט זי מתפלל געווען און דער אייבערשטער האט צוגעהערט איר תפילה, אז די זיבעטע עיבור וואס לאה האט געבוירן וואס האט וואלט ווען געדארפט זיין א זכר איז געווארן א נקבה, און דאס איז געווען דינה, שנאמר ווי ווייס איך דעם גאנצן תורה, ותקרא שמה דינה, יא? יעצט אויף אלע אנדערע נעמען זאגט זאגט לאה טעמים יא פארוואס זי האט א נאמען געגעבן ראובן שמעון לוי יהודה הפעם אודה את השם, אויף דינה שטייט תקרא שמה דינה שטייט נישט פארוואס דרשנט די גמרא אז ואחר ילדה בת ותקרא שמה דינה נאכדעם וואס זי האט זיך געמאכט דעם דן דין בעצמה זי האט זיך געמאכט דעם חשבון אז זי וויל איר שוועסטער זאל האבן כאטשיג צוויי קינדער, דעמאלטס איז געווען, האט זי ותקרא שמה דינה טאקע אויף דעם דן, אויף דעם חשבון. על כל פנים זעהן מיר, זעהן מיר אז די הייליגע צדיקת לאה האט יא געקענט מתפלל זיין אז פון א זכר זאל ווערן א נקבה, פארוואס זאגסטו מיר אין די משנה הרי זו תפילת שוא אז מען קען נישט מתפלל זיין? הא? הרי זו תפילת שוא, פארוואס זאגסטו מיר אז מען זאל נישט מתפלל זיין? ענטפערט די גמרא צוויי תירוצים, דער ערשטער תירוץ איז אין מזכירין מעשה ניסים, אזוי ווי אונז האבן געזאגט אז ווען ס'קומט צו מסדר זיין א תפילה איז שטעל איך עס אויף טבע, לאה איז געווען א גרויסע צדיקת זי האט געקענט דאווענען אויף ניסים ואיבעית אימא. נאך א אינטערעסאנטע תירוץ, מעשה דלאה בתוך ארבעים יום הוה. ס'איז געווען אין די פערציג טעג, און ווי די גמרא זאגט, די גמרא האלט יעצט, איז אז אין די ערשטע פערציג טעג איז נאכנישט, איז נאכנישט באשטימט וועלכע מין די וולד זאל זיין, ס'קען זיך נאך שיפטן, און וועגן דעם, אין די פערציג טעג קען מען יא מתפלל זיין, אין אנדערע ווערטער, דאס וואס די משנה זאגט, הרי זו תפילת שוא, רעדט מען נאך פערציג טעג און תניא האבן געלערנט א ברייתא. וואס? פרעגסט דאך זייער זייער גוט. כ'ווייס נישט. ס'איז א גוטע קשיא. כדתניא, שלושה ימים ראשונים, איז די ברייתא אז מ'וועט גוט מדקדק זיין אין די ברייתא, לייבי, וועט מען זען אז ס'איז א עקספענשאן אויף די דין תפילת שוא. די ברייתא גייט אריין מער בפרטיות וועלכע סארט תפילות זענען תפילת שוא. לאמיר זען. שלשת ימים ראשונים, די ערשטע דריי טעג נאכדעם וואס א מענטש וואוינט מיט זיין פרוי, איז יבקש אדם רחמים, זאל א מענטש בעטן שלא יסריח, אז די זרע זאל נישט פארוועלקט ווערן, ס'זאל נישט גיין אין גארבעדזש. קומט אבער אויס אבער נאך דריי, נאך דריי טעג קען איך שוין נישט מתפלל זיין, דאס האמיר איין תפילת שוא, יא? אז די תפילה פון שלא יסריח האט עקספירעישן דעיט, ס'גייט נאר ביז דריי טעג, משלושה ועד ארבעים, איז יבקש רחמים שיהא זכר, דאס איז אונזער שמועס דא, אז ביז דעמאלטס קען איך נאך בעטן וועלכע סארט מין איך וויל דאס קינד זאל זיין, מארבעים ועד יום, מארבעים יום ועד שלושה חדשים יבקש רחמים שלא יהא סנדל, איז רש"י מסביר אמאל מאכט זיך א אבנארמעליטי אז אז א פרוי ווערט מעובר מיט נאך א קינד אויף. דעם וואס זי האט שוין אן עובר, און דער נייער עובר שטויסט דעם ערשטן עובר און עס פארוואנדלט אים אין א סנדל, סנדל איז א מין דאג, און דער קינד ווערט, זיין גאנצע פנים ווערט אויסגעפארעמט אויף א נישט געווענליכע וועג, און ער הייבט אן אויסזען ווי א, ווי דער, ודומה לדג של ים ששמו סנדל, און מסתם מיינט אויך רש"י צו זאגן אז דער עובר האלט זיך נישט. גייען מיר ווייטער, סאו ווייטער, די תפילת סנדל, כדי עס זאל נישט הייסן א תפילת שוא, איז ביז דריי חדשים. שלושה חדשים ועד ששה יבקש רחמים שלא יהא נפל, ווייל על כל פנים דעמאלטס איז זיכער אזוי געווען אז אויב האסטו געבוירן א קינד פאר די זעקס חדשים האט זיך די קינד נישט געקענט האלטן, ס'איז נישט געווען קיין אינקיובעיטערס, ס'איז נאך נישט געווען די היינטיגע טעכנאלאגיע, מילא בעט אז דו זאלסט נישט געבוירן דאס קינד, ווייל אויב דו געבוירסט דאס קינד גייט עס זיכער זיין א נפל. מששה ועד תשעה יבקש רחמים שיצא בשלום. ווען א פרוי געבוירט א קינד איז זי אין א מצב פון סכנה, און מען דארף, אפילו היינט מיט אלע חכמות קענען זיך אויך מאכן קאמפליקעישאנס, דארף מען מתפלל זיין אז שיצא בשלום. פרעגט אונז די גמרא א דזשענערל שאלה, אביסל א ענליכע שאלה וואס דו האסט געפרעגט, אבער נאר אביסל ענליך, מי מהני רחמי, ווי קען זיין אז אין די פערציג טעג העלפט רחמים, והאמר רב יצחק בריה דרב אמי, איש מזריע תחילה, אויב די מאן איז קודם מזריע פאר די פרוי יולדת נקבה, גייט. גייט די וולד וואס גייט געבוירן ווערן זיין א נקבה אשה מזרעת תחילה, אויב די פרוי איז מזריע איז יולדת זכר, די ראשונים מוטשען זיך וואס איז די הזרעה וואס איז די הזרעה ביי א פרוי, א מאן איז די הזרעה איז ווען א מאן איז פולט די זרע הייסט עס א הזרעה, אבער וואס איז די הזרעה פון א פרוי, ס'איז דא א רמבן, די רמבן זאגט אז אז. א פרוי בשעת בשעת תשמיש איז דא בלוט פון די, בלוט וואס גייט אריין די רחם, איך ווייס ס'איז א אנדערע סארט הזרעה על כל פנים ווי די רמבן שטייט אפשר היינט קען מען עס אנדערש מסביר זיין על כל פנים ווי די רמבן האט עס פארשטאנען בימיו איז די הזרעה פון א פרוי איז א אנדערע סארט הזרעה פון א מאן אבער ס'טוט זיך אפ צוויי הזרעות איז ווי די גמרא פארשטייט אויב די מאן איז קודם אויב די מאן איז קודם מזריע גייט עס זיין א נקבה, אויב די פרוי איז קודם מזריע גייט עס זיין א זכר, איז בשעת תשמיש ווערט שוין נקבע צו זאל זיין א זכר אדער נקבה, וואס זאגסטו מיר איך האב פערציג טעג דא צו מתפלל זיין? יא שנאמר שטייט א פסוק אשה כי תזריע וילדה זכר זעסט דאך אויב די פרוי איז קודם מזריע גייט עס זיין א זכר ענפערט די גמרא הכא במאי עסקינן כגון שהזריעו שניהם בבת אחת ס'דא איין לופהאל אין די סיסטעם אויב ביידע זענען מזריע צוזאמען דעמאלטס איז נישט אויסגעפאסט און דעמאלטס האב איך נישט קלאר, מילא דעמאלטס גייט נעמען פערציג טעג ביז ס'גייט זיך דא אויסשפילן אדער א זכר אדער נקבה, מילא דעמאלטס ארבעט עס זיכער, מילא געווענליך ווייסט מען דאך נישט ווער ס'האט קודם מזריע געווען, די מאן אדער די פרוי, זאגן חזל אז ס'הייסט נישט קיין תפילת שוא ביז פערציג טעג ווייל אפשר איז די מעשה געווען אז זיי האבן מזריע געווען ביידע צוזאמען. היה בא בדרך, איז געשטאנען די משנה היה בא בדרך ושמע קול צווחה, איז פארציילט די גמרא א מעשה. תנו רבנן. מעשה בהלל הזקן, די מעשה מיטן הייליגן תנא הלל הזקן שהיה בא בדרך, ער קומט פון וועגן ושמע קול צווחה בעיר, ער געהערט ווי מען שרייט געוואלד געוואלד געוואלד אמר מובטח אני איך בין זיכער שאין זה בתוך ביתי דאס איז נישט פון מיין הויז, ועליו הכתוב אומר אויף אים זאגט דרשן די פסוק משמועה רעה לא יירא, איך האב נישט מורא פון א שלעכטע שמועה, ונכון לבו בטוח בה', יא די רעדיא זאגט אז כאמאס גייט מאכן א פרייטאג פון רעידזש און מענטשן הייבן אן פעניקן און מ'וויל נישט גיין שאפן אין די גראסערי און א צווייטע מענטש זאגט אז משמועה רעה לא יירא ונכון לבו בטוח בהשם יעצט איז דא צוויי וועגן וויאזוי צו לערנען די גמרא הלל הזקן זאגט אז מובטח יא וואס די לשון מובטח אני שאין זה בתוך ביתי איז דא וואס זאגן אז הלל האט געמיינט צו זאגן אז די צווחה די געשריי איז נישט פון מיין הויז, ווייל אפילו אין מיין הויז אויב חס ושלום ס'פאסירט א צרה, דארט שרייט מען נישט, דארט ווייסט מען אז אלעס וואס דער אייבערשטער טוט לטובה, אנדערע לערנען אז בפועל ממש אז די בטחון איז געגאנגען אזוי ווייט, ער האט געוואוסט אז איך בין א בוטח בשם גייט די צרה נישט געשען, נישט נאר די צוחה, דאס איז די צוויי מדריגות אין בטחון, וואס איז דא איין עבודה פון בטחון איז אז א מענטש זאל וויסן אז כל מה דעביד רחמנא לטב עביד, און אפילו ס'גייט נישט געשען וויאזוי דו ווילסט דארפסטו. דאס מקבל זיין באהבה, נאכדעם איז דא א אנדערע דרגה אין בטחון וואס ס'איז א מחלוקת ראשונים נאך, וואס א מענטש קען זיך בוטח זיין, ער קען זיך פארלאזן אויפן אייבערשטן און זאגן ס'וועט זיכער זיין גוט. גייען מיר ווייטער, אמר רבא רבא זאגט כל היכי דדרשת להאי קרא, וויאזוי דו דרשנ'סט די פסוק פון משמועה רעה איז קומסטו אן צו די זעלבע דרש מרישיה לסיפיה מדריש מסיפיה לרישיה מדריש מרישיה לסיפיה מדריש אז משמועה רעה לא יירא, ווייסט פארוואס? כ'האב נישט מורא פון קיין שלעכטע נייעס, מה טעם, נכון לבו בטוח בהשם כ'פארלאז מיך אויפן אייבערשטן מסיפיה לרישיה איך קען לערנען דעם זעלבן פסוק פארקערט, מסיפיה לרישיה מדריש, נכון לבו בטוח בהשם משמועה רעה לא יירא, נו, פארוואס, ווייל איך פארלאז מיך אויפן אייבערשטן וועגן דעם האב איך נישט מורא פון א שמועה רעה, פארציילט די גמרא א מעשה ההוא תלמידא. ס'איז געווען דער תלמיד דהוה קא אזיל בתריה דרבי ישמעאל ברבי יוסי בשוקא דציון איז נאכגעגאנגען רבי ישמעאל ברבי יוסי אין די גאסן פון ציון, חזייה דקא מפחיד, האט ער געזעהן ווי ער ליידט פון ענקזייעטי אמר ליה חטאה את, דו ביסט א זינדיגער, דכתיב פחדו בציון חטאים, ממש א פסוק וואס זאגט אז די וואס האבן מורא אויף די גאסן פון ציון חטאים זענען זינדיג, אמר ליה והכתיב אשרי אדם מפחד תמיד, וואויל איז דער מענטש וואס האט אייביג מורא, אמר ליה ההוא בדברי תורה כתיב אזוי ווי מיר האבן שוין געהאט אין איינע פון די ערשטע בלעטער אז דווקא ביי תורה ווי רשי שמועסט אויס אשרי אדם מפחד תמיד שמא תשתכח ממנו שמתוך כך הוא מחזר לשנותם תמיד ס'איז א מין פחד וואס איז א קאל פאר עקשאן דאס איז די חילוק ווען דער פחד

יהודה בר נתן קרעכצט אמר ליה יסורים בעי ההוא גברא לאתויי אנפשיה דער מענטש וויל ברענגען יסורים אויף זיך יא ווייל א מענטש קען צוציען צו זיך די לאוס אוו אטרעקשאן איין קרעכץ ברענגט א אנדערע קרעכץ דכתיב ס'שטייט אין פסוק כי פחד פחדתי ויאתיני כהאב כהאב זייער מורא געהאט ואשר יגורתי יבא לי ווייל כהאב מורא געהאט וועגן דעם איז דאס וואס כהאב מיך געזארגט אויף דאס איז געקומען אויף מיר. פרעגט די גמרא והכתיב אשרי אדם מפחד תמיד ההוא בדברי תורה כתיב פארציילט די גמרא ווייטער הנכנס לכרך האבן מיר געהאט שיטת בן עזאי בן עזאי זאגט אז מען דארף מתפלל זיין פיר תפילות איינס ווען איך גיי אריבער דעם גרעניץ צוויי ווען איך בין דורך דעם גרעניץ דארף איך דאנקן דעם אייבערשטן דריי ווען איך גיי ארויס פון שטאט פיר ווען איך בין שוין ארויס פון שטאט זאג איך

וואס שטייט ווייטער? ותצילני מכף כל אויב ואורב בדרך, למעשה אויב דער עולם כאפט איז עס זייער א ענליכע נוסח צו אונזער תפילת הדרך, און די ראשונים האבן א שאלה צו עס איז צוויי באזונדערע תפילות אדער עס איז איינס. אמר רב מתנא. לא שנו, זייער אינטערעסאנטע חידוש פון רב מתנא, לא שנו, אז נישט יעדע שטאט איז די זעלבע, א מענטש קומט אין עפעס א קאמפארטעבל שטאט ווי מען רוידעפט נישט די מענטשהייט דארף מען נישט אזויפיל איינרייסן, לא שנו אלא בכרך שאין דנין והורגין בו, א מענטש קומט אין א קאמוניסטישע לאנד ווי עס איז נישט דא קיין געזעץ, עס איז נישט דא קיין קיין פעיר טרייעלס, אזא מין מענטש האט זיך וואס צו זארגן ווייל מען קען אפמאכן אויף אים עפעס א בלבול און מען קען אים הרג'ן, אבל בכרך שדנין והורגין בו דווקא נאך א. א דין תורה נאך א נאך א נאך א משפט איז אין א פארשטייט זיך א אויסגעהאלטענע משפט נאר נאך דעמאלטס הרג'ט מען לית לן בה טענה'ט רב מתנא דארף ער נישט אזוי איינרייסן איכא דאמרי אמר רב מתנא אפילו בכרך שדנין והורגין בו איז יעדער איינער ווייסט דאך אפילו ווען ס'איז דא א מכלומר'שטע גוטע דזשאסטיס סיסטעם איז אבער דא ריזיגע לעכער, זימנין דלא מתרמי ליה אינש דיליף ליה זכותא זיי וועלן אים עפעס באשולדיגן, נישט קענען טרעפן קיין עדות וואס זאלן אים ריין וואשן, נישט האבן קיין גוטע לויער, מילא דארף מען אייביג מתפלל זיין הנכנס והיוצא בכרך דארף אלץ מתפלל זיין, דא זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן די רבנן האבן געלערנט הנכנס לבית המרחץ, א מענטש גייט אריין זיך וואשן, אומר זאגט ער אזוי,

קציני סדום ער הייבט זיי אן רופן ממש סדום פארוואס ווייל זיי האבן זיי האבן פותח פיו געווען לשטן מילא זאל א מענטש קען מתפלל זיין הנכנס לבית המרחץ איז ער מסכים אביי זאל מתפלל זיין אבער די אויספיר פון יארע בי דבר קלקלה דאס זאל ער נישט זאגן כי נפיק ווען א מענטש גייט ארויס פון בית המרחץ מאי אומר וואס זאגט ער אמר רב אחא מודה אני לפניך השם אלקי שהצלתני מן האור האסט מיך געראטעוועט פון פייער דערציילט די גמרא א מעשה און די מעשה גייט אביסל קלארער געבן צו פארשטיין פארוואס האט זיך בכלל אויסגעפעלט אז ווען א מענטש גייט אריין אין א מרחץ זאל ער מתפלל זיין? ר' אבהו על לבי בני איז אריין אין א מרחץ? אפחית בי בני מתותיה איז ווי די מרחץ איז געווען אויסגעשטעלט איז ס'איז געווען א פלאר אבער די פלאר אונטער דעם איז געווען א איז געווען אזוי ווי א גריב אזוי ווי נאך א שטאק א בעיסמענט וואס דארט איז די וואסער אריינגעגאנגען איז די גאנצע פלאר האט זיך געעפנט אתרחיש ליה און ער האט געדארפט ווען טראסקענען יא אתרחיש ליה ניסא האט פאסירט א נס אז קם על עמודא איז געבליבן שטיין אויף איין פאל און שזיב מאה וחד גברי בחד אבריה מיט איין האנט האט ער אנגעהאלטן נאך הונדערט און איין מענטשן וואס זענען געווען אין דעם מרחץ קענסט זיך פארשטעלן אזוי דער מרחץ האט אויסגעזען און ווי רש"י מסביר ער האט אנגעכאפט איינעם יענער האט אנגעכאפט א צווייטן און דער צווייטער א דריטן הונדערט און איין מענטשן זענען געראטעוועט געווארן בדרך נס. דורך ר' אבהו. זאגט די גמרא, אמר, האט ר' אבהו אויסגעפירט היינו דרב אחא, פונקט דעם האט רב אחא מתפלל געווען, ווייל דער מרחץ איז א סכנה'דיגע זאך, דער פלאר שטייט נישט אויף שטארקע גראונד, ס'קען דורכפאלן, כ'קען אריינפאלן דא, מילא האט ער מתפלל געווען אז.

דער אייבערשטער וויל זאל בעטן רחמים, וואס דארף ער גיין צום דאקטער? מילא איז זיך דער מענטש מתמרמר און ער זאגט אז די גאנצע סיבה וואס איך בין דא עוסק אין הקזת דם איז נאר מחמת מנהג בני אדם. אמר אביי, אביי נישט צופרידן, לא לימא אינש הכי, א מענטש זאל דאס נישט זאגן, תנא דבי רבי ישמעאל ורפא ירפא, די וואך און פאריגע וואך אין די סדרה, מכאן, פון דא געדרינגען, שניתנה רשות לרופא לרפאות, זעט מען דאך אז ס'איז דא א חיוב פאר א מענטש זיך אפצוגעבן מיט רפואה, אז ער דארף יא גיין צום דאקטער, מילא זאל ער נישט זאגן אז ס'איז נאר נהגו, ווייל דער רצון השם אזוי שרייבן אלע פ. מסביר באריכות גמור אז א איד האט א חיוב אזוי ווי א מענטש האט א חיוב צלם מעמבער יא ונשמרתם מאד לנפשותיכם די גרעסטע מצוה איז גיין ראטעווען א צווייטע איד איז ווען א איד אליין איז נישט געזונט האט ער א חיוב גמור מ'טאר נישט אין דעם מזלזל זיין צו גיין נעמען די טעסטס און גיין אין שפיטאל און טון אלעס וואס ער קען גיין וואו וואקסינס טוהן אלעס וואס א מענטש קען זיך צו היטן פון א פראבלעם. מאי אומר, וואס זאגט א מענטש נאכדעם וואס ער קומט ארויס פון די הקזת דם? אמר רב אחא, ברוך רופא חינם, ס'דא זענען גורס דא אנדערע גרסאות, אונז גייען מיר ווייטער. זאגט די הייליגע גמרא, מיר מאכן שנעל, הנכנס לבית הכסא, א מענטש גייט אריין אין בית כסא, אומר, זאגט ער, התכבדו מכובדים קדושים משרתי עליון, תנו כבוד לאלוקי ישראל, ער רעדט צו די מלאכים, רש"י זאגט ס'דא א פסוק כי מלאכיו יצוה לך, ווי א איד גייט באגלייטן אים צוויי מלאכים, ס'פאסט נישט אריינצוגיין מיט די מלאכים בית כסא, זאגט ער הרפו ממני, לאטס מיך אפ, עד שאכנס ואעשה רצוני, איך גיי טון מיינע געברויכן, ואבא אליכם און נאכדעם וועל איך צוריק קומען צו ענק. אמר אביי לא לימא אינש הכי א מענטש זאל נישט אזוי זאגן, דלמא שבקי ליה ואזלי, די מלאכים הערן ער זאגט הרפו ממני, לאטס מיך אפ, זאלן זיך אינגאנצן אוועקגיין.

איז די מנהג דאס נישט צו זאגן ווייל וועלכע מענטש קען עדות זאגן אז ער איז ראוי צו רעדן צו מלאכים האט מלאכים און פון דא פרעגן אלע פוסקים פארוואס אונזער מנהג איז אז מען זינגט שלום עליכם און אויב מען זינגט שוין שלום עליכם פארוואס זאגסטו צאתכם לשלום האסט דאך יעצט געזאגט אז מען וויל נישט פארשיקן די מלאכים פארוואס שיקסטו מלאכים ס'איז דא פארשידענע מהלכים ס'איז דא וואס זאגן אז צאתכם לשלום מיינט נישט גייטס ענק נאר ווען עטץ וועטס גיין זאלט עטץ זיין לשלום אנדערע זאגן שפת אמת און נאך. אז צאתכם לשלום זאגט מען פאר די וואכענדיגע מלאכים, עטץ וואכענדיגע מלאכים גייטס ענק לחיים און שלום, און שבת קומט דאך די נייע מלאכים און זיי באגריסן מיר מיט שלום עליכם. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער. כי נפיק ווען א איד קומט ארויס פון בית כסא אומר, זאגט ער אזוי ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר יצר את האדם בחכמה וברא בו נקבים נקבים חללים חללים אונזער גירסא איז לעכער איך מיין צו זאגן די גמרא'ס גירסא איז איז לעכער לעכער, אבער אונז זאג מיר חלולים חלולים וועגן חלולים חלולים מיינט די פייפ וואס איז געלעכערט, אונזערע רערן, יא, אונזערע קנה'ס מיט ושט'ס, מיט הארץ, מיט בני מעיים, זענען געלעכערט און ס'האט לופט, נישט אז מ'רעדט פון די לאך אליין. זאג פאר הערשי, הערשי! איז גלוי וידוע לפני כסא כבודך שאם יפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך אין אונזער נוסח איז אז מען לייגט צו אפילו שעה אחת און ווי די מפרשים זענען מסביר פארוואס שעה אחת גייט ארויף אויף די ערשטע שעה וואס א מענטש ווערט געבוירן א מענטש קען זיך פארמאכן פאר א מינוט יא אבער די שעה אחת ווען א מענטש ווערט געבוירן אויב ארבעט נישט זיינע זאכן ווי ס'ברויך צו זיין טויג נישט מאי חתים וויאזוי ענדיג איך די ברכה פון אשר יצר אמר רב רופא חולים, אמר שמואל קא שוינהו אבא, אבא איז א לשון פון חשיבות, אדער ס'איז דא וואס זאגן אז רב האט געהייסן אבא, לכולי עלמא קצירי, זאגט אז יעדער מענטש גייט אין בית הכסא, זאג ברוך רופא חולים, מאכט ער אים פאר א חולה, אלא רופא כל בשר, נעם ארויס די ווארט חולים וועגן זעמיר נישט קיין חולה, וואס איז דען רופא כל בשר, די אייבערשטער היילט אויס יעדע זעל, ווייל דאס וואס די שמוץ גייט ארויס פון א. פונעם קערפער דאס איז אויך א ענין פון רפואה אבער נישט אז דער מענטש איז א חולה. רב ששת אמר מפליא לעשות ווי רשי שמועסט אויס א מורא'דיגע ווינדערליכע זאך, א מענטש איז ווי א באלון, אז די נעמסט א באלון די מאכסט א פיצי לאך, ס'האלט לופט, יא, די גאנצע מענטש, אלעס איז געלעכערט, די מאכסט א פיצי לאך גייט ארויס אלע לופט, רשי זאגט, תוס' זאגט ס'גייט ארויס די וויין, ווען מ'רעדט פון א פאס, א מענטש איז לעכעריג און זיין רוח חיים בלייבט אין אים, דאס איז מפליא לעשות, דאס איז א מורא'דיגע וואונדער. איין זאך האב איך פארגעסן אויסצורעדן, אשר יצר את האדם בחכמה, מ'זאגט יעדן טאג די ברכה כדאי צו וויסן, מ'זאל טאקע אינזין האבן, אשר יצר את האדם בחכמה איז דא צוויי פשטים, איינס אשר יצר את האדם בחכמה, ווי רשי לערנט אז דער אייבערשטער באשאפט דעם מענטש מיט חכמה, דאס אז א מענטש זאל זיין געלעכערט וכו' מיט די אלע חכמות וואס ליגט אין א מענטש, דאס איז דאך געוואלדיג. אנדערע זאגן אשר יצר את האדם בחכמה מיינט אז דער אייבערשטער האט מיט מורא'דיגע חכמה צוגעגרייט, תוס' זאגט עס, צוגעגרייט מזונותיו של אדם, דאס אז א מענטש האט אלע זיינע צרכים איז דאך ווייל ס'איז דא א, אונז האבן שוין גערעדט דערפון, דא א מורא'דיגע קאמפליצירטע נעץ פון א עקאנעמי וואס יעדער ארבעט פאר יעדן, דאס מאכט אז דער מענטש זאל האבן זיינע מזונות, אנישט וואלט ער נישט געקענט לעבן. מילא אשר יצר את האדם בחכמה דער אייבערשטער האט צוגעגרייט אט די מזונותיו של אדם מיט מורא'דיגע חכמה, נאכדעם איז געווען די יצירה פונעם מענטש אז ער זאל קענען האבן א קיום. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער. עכט קען מען עס זאגן אויף די גאנצע וועלט. דער באשעפער האט באשאפן וואסער, דער באשעפער האט באשאפן לופט, אקסיגען, יא, די איינציגסטע פלענעט ווי א מענטש קען לעבן איז די וועלט. דער אייבערשטער האט אלעס באשאפן און עס דיזיינט מיט א מורא'דיגע מורא'דיגע חכמה אז דער מענטש זאל קענען לעבן. גייען מיר ווייטער. רב ששת אמר מפליא לעשות אמר רב פפא אויב אונז האבן צוויי נוסחאות פון ברכות רופא כל בשר און מפליא לעשות הילכך נימרינהו לתרוייהו אונז האבן שוין געהאט דערמאנט אז רב פפא איז דער וואס איז מפשר און שטעלט צאם ברכות זאגט זאגט די גמרא ווייטער הנכנס לישן א מענטש גייט שלאפן על מיטתו אומר זאל ער זאגן משמע ישראל עד והיה אם שמוע אונז האבן שוין דערמאנט אין די פריערדיגע שיעורים אנהייב פרק אז די מינימום פון קריאת שמע איז צו זאגן שמע מיט די ערשטע פרשה. איז אוודאי א מענטש דארף פרובירן ליינען אלעס וואס שטייט אין סידור, אבער עס איז נאך אלץ כדאי, א מענטש איז א אונס, ער איז מיד, אויך זאל ער זאגן איין פסוק דרחמי בידך אפקיד רוחי, זיי האבן עס אים געהאט אויבן, און דאס איז ממש א שאד, יעדער מענטש קען אוועקגעבן די פאר סעקונדעס, און מדינא דגמרא האט ער יוצא געווען די חיוב פון קריאת שמע. עד והיה אם שמוע ואומר ברוך המפיל חבלי שינה, דאס ברכת המפיל על עיני. ותנומה על עפעפי ומאיר לאישון בת עין, און די אייבערשטער מאך לעכטיג מיינע פארשלאפענע אויגן, יהי רצון מלפניך השם אלקי שתשכיבני לשלום ותן חלקי בתורתך, ותרגילני לידי מצוה ואל תרגילני לידי עבירה, ואל תביאני לא לידי חטא ולא לידי עוון ולא לידי נסיון ולא לידי בזיון וישלוט בי יצר טוב ואל ישלוט בי יצר רע, איז ווי מ'זעט דא אין די זייט. די גר"א מיין איך זאגט עס אז די צוגעלייגטע גירסא דא פון ותן חלקי בתורתך איז א הוספה פון רב עמרם גאון ביז די ווערטער מחלאים רעים, יעצט גייען מיר צוריק צו די גמרא'ס נוסח ואל יבהלוני חלומות רעים והרהורים רעים ותהא מטתי שלמה לפניך והאר עיני פן אישן המות ברוך אתה ה' המאיר לעולם כולו בכבודו דורך דעם וואס ס'ווערט לעכטיג אין די גאנצע וועלט די זון שיינט אויף דורך דעם וועקט זיך א מענטש אויף ער שטייט אויף וויפיל קען מען אריינשלאפן ווען די זון באק. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, כי מתער, א מורא'דיגע ברכה, כי מתער, מען כאפט זיך אליינס נישט ווי מורא'דיג די ברכה איז, ווען א מענטש וועקט זיך אויף, אומר זאגט אלקי נשמה שנתת בי טהורה, ס'איז ריין, אתה יצרתה, אתה בי, אתה יצרתה בי, אתה נפחתה בי, ואתה משמרה בקרבי, דו היטסט, דו היטסט מיין נשמה אין מיר, ואתה עתיד ליטלה ממני, די גאנצע זאך איז א צייטווייליגע זאך, ולהחזירה בי לעתיד לבוא, איין טאג וועלן מיר אויפשטיין תחיית המתים, כל זמן שהנשמה בקרבי, אבער די מענטש ווערט נישט אנטריסטעד, די מענטש ווערט נישט סעד, ער ווערט נישט דיפרעסט, ער זאגט כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך, איך זינג, איך דאנק השם אלוקיי ואלוקי אבותי רבון כל המעשים אדון כל הנשמות, אונז זאגן מיר נישט ממש אזא לאנגע נוסח, ברוך אתה השם המחזיר נשמות לפגרים מתים ווען א מענטש שלאפט איז ער כמעט ווי א פגר, יעדע צופרי גיבט אים די אייבערשטער צוריק זיין נשמה אזוי ווי ער איז נאכאמאל געבוירן געווארן. יעצט גייען מיר דורכגיין די אלע פופצן ברכות וואס אונז זאגן מיר ביי ברכת השחר, איז מדינא דגמרא.

אז ער זאל מבחין זיין בין יום ובין לילה, נאר איך כאפ עס אן מיט א לשון שכוי נישט הנותן לב להבחין, ווייל שכוי מיינט אויף אראביש צו אויף אראמיש מיינט עס אויך א תרנגול. כי פתח עיניה א מענטש עפענט די אויגן לימא ברוך פוקח עורים אה! איך קען זעהן! געוואלדיג! כי תריץ ויתיב און עס איז דא א מורא'דיגע תוס' דא איך וויל נישט אריינגיין ווייל עס איז מורא'דיג לאנג. תוס' זאגט אז אלע זאכן דארף מען זיין א נהנה, די גאנצע דין ברכה איז נאר ווען א מענטש איז פאקטיש נהנה פון א זאך, מענטש איז נישט נהנה, סאו זאגט תוס' אז אויף די אלע פופצן זאכן דארף א מענטש זיין א נהנה, און דאס גיבט א מורא'דיגע עמקות צו פארשטיין פארוואס חזל האבן מתקן געווען די ברכות, א מענטש קען דורכגיין זיבעציג יאר און ער קיינמאל נישט אפרישיעטן די פאקט אז ער זעט, זאגן חזל ווארט א מינוט, זאג ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם פוקח עיוורים, הייב אן פילן גליקליך, זיי נהנה מיט דיין בעיסיק זאכן, האסט אנגעטון שיך, דו ווייסט ווי א גליקליכע זאך איז, האסט אפגעוואשן דיין פנים, דו קענסט זען.

כי סיים מסאניה ער טוט אן זיין שיך לימא ברוך שעשה לי כל צרכי דורך שיך קען א מענטש ארויסגיין אין מארק קען ערלעדיגן אלע זיינע געברויכן כי אסר המייניה ווען ער טוט זיך אן זיין גארטל זיין פאסיק זאל זאגן ס'מיינט זיין הויזן דא זעט מען א איד גייט מיט א גארטל מיט א פאסיק מיט א הויז עפעס זאל מפסיק זיין בין לבו לערוה לימא ברוך אוזר ישראל בגבורה כי פריס סודרא על רישיה א מענטש טוט זיך אן זיין ראש, תוס' זאגט אדער זיין כובע, ס'מוז נישט זיין דווקא א שמאטע, א הוט, א קאפל, סיי וואס א מענטש טוט אן, לימא ברוך עוטר ישראל בתפארה, זעט מען שוין אז נאך דעמאלטס דורות דורות דורות וואס א איד איז געגאנגען מיט א קאפל, כי מעטף בציצית לימא ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו להתעטף בציצית, ס'איז א שאלה צו ס'דארף דווקא זיין א עטיפה, אונז ווארט מיר אויס ביז טלית גדול, ס'נישט קיין שמועס פאר יעצט. כי מנח תפילין אדרעיה, לייגט תפילין אויף זיין ארעם, לימא ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו להניח תפילין. ארישיה, לימא ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות תפילין, דא דא די באקאנטע חידוש פון רשי נישט דא, רשי מנחות זאגט עס אבער על כל פנים רשי לערנט אז די חיוב פון אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות תפילין אויף של ראש איז נאר ווען עס איז געווען א הפסק ווען כ'האב געשמועסט צווישן תפילין של יד און תפילין של ראש אבער אויב איז נישט געווען קיין הפסק גענוג איין ברכה רבינו תם דינגט זיך דער רמ"א פסקנ'ט רבינו תם אבער אונז זאג מיר

צום ליינען חסרון טוב ברוך אתה השם גורם חסרון טוב לעם ישראל חי וואודען לברך איז שטאנען די משנה חי וואודען וואודען חל ארור כשם שברוך אתה פרעגט די גמרא מאי מברך חל ארור וואס מיינט עס מאי מברך מאי מברך חל ארור א טוב א מאי טוב וואס מיינט צו זאגן אז וואס איז די פוינט אז ס'איז די זעלבע נוסח הברכה וועט ניינט האבן געלערנט אז בשורות טובות אומרים א טוב א מאי טוב אבער בשורות רעות אומרים ברוך דיין אמת, מיינט זיכער נישט א כשם שמברך, די זעלבע נוסח הברכות זאלסטו מאכן על ה על הרעה. אמר רבא לא נצרכה אלא לקבולינהו בשמחה, וחס ושלום אפילו ס'פאסירט א צרה, פארשטייט זיך ס'איז א גרויסע מדריגה, מ'דארף קענען זוכה זיין דערצו, קוקטס אריין אין רשי, לברך על מידת פורענות, אמאל ס'גייט א מענטש שווער ער דערלייגט געלט, זאכן קלאפן נישט, ער האט עגמת נפש, פארלירט א קליינט, איז לברך על מידת פורענות בלבב שלם. אנבעליוועבל וואס חזל פארלאנגען פון אונז. אמר רבי אחא, משום רבי לוי מאי קרא, ווי טרעפט מען די דין א פסוק? די אחרונים מוטשען זיך, ווייל אונז האבן שוין געהאט אין משנה א פסוק, בכל מאודך, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, הוי מודה לו. על כל פנים די גמרא דרש'נט דא נאך פסוקים, זייער שיינע פסוקים. שטייט א פסוק אזוי, חסד ומשפט. אשירה לך אזמרה איז דאך מורא'דיג, אם חסד אשירה, אפילו די אייבערשטער פירט זיך מיט מידת החסד, אשירה וועל איך זינגען, ואם משפט, אפילו דער אייבערשטער פירט זיך מיט משפט, אשירה וועל איך זינגען. און דאס איז די יסוד פון א איד, די גמרות, דאס, ממש דאס איז די אלף בית פון זיין א איד. שמואל בר נחמני אמר מהכא בהשם אהלל דבר, באלקים אהלל דבר, סיי בהשם וואס איז מידת רחמים, בהשם אהלל דבר זו מידה טובה, באלקים אהלל דבר אפילו די אייבערשטער פירט זיך שטרענג, זו מידת פורענות, אלעמאל די זעלבע אהלל, עס איז די זעלבע כשם. תנחום אמר מהכא כוס ישועות אשא, ובשם השם אקרא, די אייבשטער געבט מיך ישועות, בשם השם אקרא, צרה ויגון אמצא, ליידער ס'גייט נישט גוט, איז בשם השם אקרא, די זעלבע זאך, רבנן אמרי מהכא השם נתן השם לקח, ליידער זאגט מען דאס ביי לוויה, די אייבשטער געבט, והשם לקח, די אייבשטער נעמט, יהי שם השם מבורך, ביי ביידע לויב איך דעם אייבשטערן זעלבע, אמר רב הונא אמר רב, משום ר' מאיר וכן תנא משמיה דרבי עקיבא לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד רחמנא לטב עביד, אלעס וואס דער אייבערשטער טוט פאר א מענטש איז גוט, ברוחניות בגשמיות, נישט קיין נפקא מינה, כי הא דרבי עקיבא הוה קאזיל באורחא, רבי עקיבא איז געגאנגען וועג, מטא לההיא מתא איז אנגעקומען צו דער שטאט בעא אושפיזא געזוכט א גאסט הויז, לא יהבי ליה קיינער האט אים נישט געוואלט אריין לאזן, אמר כל דעביד רחמנא לטב, מסתמא ליגט דא א טובה, אזל ובת בדברא, ער איז געגאנגען נעכטיגן אין פעלד, והוה בהדיה געהאט מיט זיך תרנגולא, א תרנגול וחמרא און אן אייזל ושרגא און א לעכט, אתא זיקא, געקומען א ווינט, כבייה לשרגא האט אויסגעלאשן די לעכט אתא שונרא געקומען א קעצל אכליה לתרנגולא האט אויפגעעסן זיין תרנגול אתא אריה געקומען א לייב אכליה לחמרא אמר האט ער געזאגט כל דעביד רחמנא לטב יא האלט שוין ביי זיין פערדע צרה אלע זיינע נעסעסעריס דארטן זענען פארשווינדן געווארן און ער איז געשלאפן אויף די גאס בליליא אתא גייסא ס'איז געקומען רויבערס מיליטער לייט שבייה למתא האבן דארט געפאנגען דעם גאנצן שטאט אמר להו לאו אמרי לכו כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא. הכל לטובה, זאגט רש"י, די אויבערשטע רש"י סמך אלף, אילו היה נר דלוק, היה הגייס רואה אותי, וואלט מיין לעכט געגאנגען, וואלטן זיי מיך באמערקט, ואילו היה החמור נוער, היה התרנגול קורא, היה הגייס בא ושובה אותי, מילא זעסטעך קלאר, אז אלעס וואס דער אייבערשטער טוט, איז נאר לטובה, און זאלן מיר עס טאקע אלעמאל זען נאר בהקיץ. מען זאל נישט נאר דארפן גלייבן נאר מען זאל עס זען בפועל ממש, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור, בסייעתא דשמיא.